מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף כב עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די גמרא ברענגט א מחלוקת צווישן חזקיה מיט רבי אבהו, וואס ליגט אין די ווארט ווען די תורה זאגט אז איך טאר נישט עסן א זאך, וואס ליגט אינעווייניג אין דעם? חזקיה האט געלערנט ווען די תורה זאגט אויף א זאך אז דו טארסט עס נישט עסן, מיינט עס אז דו טארסט עס נישט עסן. הנאה האבן, געזונטהייט קענסטו האבן הנאה דערפון, עסן דאס טארסטו נישט האבן. א חוץ טאמער די תורה שרייבט לא יאכל, טאמער די תורה שרייבט אז ס'טאר נישט געגעסן ווערן, איז פארוואס גייט די תורה שרייבן אזא לשון און נישט לא יאכל? קומט עס אויס צו לערנען אז איך וויל מאכן זיכער, ווי למשל לגבי חמץ, אז דו גייסט נישט צוקומען צו עסן, און ממילא האב נישט קיין הנאה, ווייל דורכ'ן הנאה וועסטו קענען צוקומען צו עסן. אבער טאמער די תורה שטייט סתם לא יאכל, לא תאכלו, אין דעם ליגט נאר אז וואס? אז דו טארסט נישט עסן, אבער הנאה האבן, געזונטהייט קענסטו יא האבן הנאה. רבי אבהו האט געלערנט ניין, יעדעס מאל, נישט קיין חילוק די לשון פון די תורה, ווען די תורה זאגט אויף א זאך אז דו טארסט עס נישט עסן, מיינט עס עס נישט און האב נישט קיין הנאה דערפון, אחוץ טאמער די תורה זאגט אז דו מעגסט יא האבן הנאה, ווי למשל לגבי נבילה, ווי למשל לגבי טריפה, אבער יעדעס מאל, אטאמאטיקלי ווען די תורה זאגט טארסט נישט עסן, מיינט עס גלייך עס נישט און האב נישט קיין הנאה. האט די גמרא געפרעגט לגבי דם, דו זעסט דאך לגבי דם אז איך טאר נישט עסן בלוט, אבער הנאה האבן מעג איך יא האבן. און ממילא האט די גמרא געפרעגט אויף רבי אבהו, לכאורה אזוי ווי דו האסט אויסגעטייטשט, ווען די תורה זאגט איך טאר נישט עסן מיינט עס עס נישט און האב נישט קיין הנאה, ווי אזוי קען זיין לגבי בלוט אז איך מעג עס יא האבן הנאה דערפון? האט די גמרא געענטפערט, שאני דם, ווייל דם איז אנדערש, ווייל ס'איז צוגעגליכן צו מים, אזוי ווי וואסער מעג איך הנאה האבן, אויב אזוי לגבי דם, דארט מעג איך אויך האבן הנאה. פרעגט די גמרא יעצט אזוי, לאמיר נעמען דף כב עמוד ב' גאנץ אויבן די ערשטע שורה, ולחזקיה, למאי הלכתא איתקש דם למים, לכאורה לפי חזקיה. אויב זאגסטו מיר יעצט אז די תורה האט צוגעגליכן דם צו מים, בשלמא לפי רבי אבהו לערנט עס מיך אויס צו זאגן אז וואס? אז איך מעג הנאה האבן פונעם בלוט? ווייל בעצם שטייט דאך אז איך טאר נישט עסן, קא משמע לן איך גלייך עס צו צום וואסער, און איך זאג איך מעג יא האבן הנאה פון בלוט. אבער לפי חזקיה. וואס ווען די תורה זאגט אז איך טאר נישט עסן, דעמאלס מיינט עס דווקא עסן? אויב אזוי וואס פעלט אויס די צושטעל צווישן בלוט מיט וואסער? ענטפערט די גמרא לרב חייא בר אבא, אז וואס? קומט אויס צו לערנען א צווייטן דין אזוי ווי רב חייא בר אבא, דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, מנין לדם קדשים שאינו מכשיר, ווי ווייס איך אז דם קדשים קען נישט מכשיר זיין מיין אנדערע עסן צו ווערן טמא? דאס הייסט אונז ווייסן דאך, יעדע אוכל כדי צו קענען ווערן טמא דארף עס ערשט ווערן נאס. און ממילא, ווי ווייס איך אז דם קדשים איז נישט אזא משקה וואס קען מכשיר זיין מיין עסן אז זאל ווערן גרייט יעצט צו ווערן טמא, שנאמר לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים, איז די גמרא מדייק, דם שנשפך כמים מכשיר, דווקא א בלוט, א בלוט, וואס איז צוגעגליכן צו וואסער, דאס הייסט אז איך גיס עס אויס אזוי ווי וואסער, ס'גייט מיר נישט אן וואס געשעט דערמיט. דווקא אזא סארט בלוט, דאס זאג איך, דאס קען מכשיר זיין מיין עסן צו ווערן טמא. אבער שאינו נשפך כמים, אבער דם וואס איז נישט נשפך על הארץ כמים, ווי למשל אין בית המקדש, וואס פארקערט די בלוט האט מען דאך געוואלט אויפכאפן, מען האט געמאכט זריקה, הולכה, ס'איז געווען א גאנצע עבודה וואס מען האט געטון דא מיטן בלוט, און ממילא וויבאלד די בלוט איז נישט נשפך על הארץ כמים, אויף דעם זאג איך דיר, אז וואס, אינו מכשיר אז ס'קען נישט גיין מכשיר זיין און מקבל טמא ווערן אנדערע עסן. און ממילא זאגט חזקיה. דו האסט מיר געפרעגט וואס די צושטעל, פארוואס דארף איך האבן א צושטעל צווישן בלוט מיט וואסער, די תירוץ איז דיך אויסצולערנען וועלכע סארט בלוט איז מכשיר אנדערע זאכן צו מקבל טומאה ווערן, לפי דאס הייסט זאג איך אז ס'איז יעדע בלוט אדער נישט יעדע בלוט, זאגט דיר חזקיה ניין, טאמער ס'איז בלוט וואס איז נשפך על הארץ כמים דעמאלטס בין איך מסכים טאקע קען עס מכשיר זיין אנדערע עסן יעצט קען זיי ווערן טמא, מה שאין כן טאמער ס'איז אזוי קדשים, זאכן בלוט וואס דו ווילסט בעצם האלטן, אויף דעם זאג איך אז ס'איז נישט נשפך על הארץ כמים, און ממילא אינו מכשיר קען עס נישט מכשיר זיין מיין עסן צו ווערן טמא. פרעגט די גמרא ווייסט וואס כ'וועל דיר פרעגן נאך א קשיא, והרי איבר מן החי, דכתיב לא תאכל הנפש עם הבשר, שטייט דארטן די ווארט לא תאכל אז דו טארסט נישט עסן איבר מן החי, לפי רבי אבהו, וואס מיינט לא שוחל? מיינט לא תאכל יעדע זאך, עס נישט און האב נישט קיין הנאה. ותניא אונז האבן אבער געלערנט רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר, פון ווי ווייס איך אז איך קען נישט גיין צו א נזיר און געבן א גלעזל וויין, ואיבר מן החי לבני נח, אדער איך קען נישט גיין צו א בני נח אים געבן איבר מן החי, לכאורה וואס האט עס מיט מיך, איך גיי עס דיר געבן, וואס דו טוסט דערמיט, ס'איז דיין נסיון, דו געב דיך אן עצה דערמיט, איז פון וואו ווייס איך אז איך קען נישט טון אזא זאך, תלמוד לומר ולפני עיוור לא תתן מכשול, אזוי ווי עס שטייט אין פסוק, דו טארסט נישט טארסט נישט געבן קיין שטרויכלונג צו א צווייטן, און ממילא ווען דו גייסט געבן צום גוי די איבר מן החי, ביסטו עובר ולפני עיוור לא תתן מכשול. איז די גמרא אבער מדייק, הא לכלבים שרי, דאס הייסט, וואס טאר איך נישט טון, איך קען נישט גיין צום גוי און געבן די איבר מן החי, ווייל איך בין עובר ולפני עיוור, אבער גיין צום הונט, געבן מיין הונט צו עסן, לכאורה דאס מעג איך יא טון, לכאורה וויאזוי קען איך טון אזא זאך, אין די תורה שטייט דאך לא תאכל אז איך טאר נישט עסן, לפי רבי אבהו לא תאכל מיינט עס נישט און האב נישט הנאה, אויב אזוי וויאזוי קענסטו גיין און געבן די איבר מן החי צו דיין כלבים? ענטפערט די גמרא, שאני איבר מן החי דאיתקש לדם, איבר מן החי איז דא א ספעציעלע עקסעפשאן ווייל מ'האט עס צוגעגליכן צו דם, אזוי ווי דם ווייסן אונז אז מ'טאר הנאה האבן דערפון, און מילא די זעלבע זאך מיט אבר מן החי, איך גלייך עס צו צו בלוט, און ממילא טאר איך הנאה האבן פון די אבר מן החי, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש, און די זעלבן פסוק וואס שטייט אז איך טאר נישט עסן פונעם בלוט, די סוף פונעם פסוק איז ולא תאכל הנפש עם הבשר, און מילא שטעל איך צו דעם בלוט צו די אבר מן החי, און איך זאג אזוי ווי, פארקערט, די אבר מן החי צום בלוט, אזוי ווי די בלוט מעג איך הנאה האבן, לגבי אבר מן החי איז דא שפעציעלע היתר און איך זאג אז איך מעג יא הנאה האבן דערפון. פרעגט די גמרא, לחזקיה, לפי די חזקיה, וואס דו האסט ווייטער געלערנט, אז ווען די תורה זאגט לא תאכל מיינט עס דווקא עסן, און הנאה אוודאי קען איך יא האבן הנאה, אויב אזוי למאי הלכתא איתקש אבר מן החי לדם? פארוואס דארף איך צוגלייכן דעמאלטס אבר מן החי צו בלוט? בשלמא לרבי אבהו מוז עס קומען זאגן אז וואס? אז ס'איז דא א היתר דו מעגסט יא האבן הנאה דערפון. אבער לפי די חזקיה וואס ווען די תורה זאגט לא תאכל מיינט עס דווקא עסן אבער הנאה מעגסטו ממילא האבן, אויב אזוי וואס איז די צושטעל דא? זאגט די גמרא אמר לך, זאגט די גמרא, דם הוא דאיתקש לאבר מן החי, נישט אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביז יעצט, אז איך גלייך צו אבר מן החי, צו דם און איך מעג האבן הנאה פון אבר מן החי, פארקערט, איך שטעל צו דם צו אבר מן החי. מה אבר מן החי אסור, אזוי ווי אבר מן החי איז אסור, און ס'איז דא כרת אויף דעם, אף דם מן החי אסור, אזוי אויך דם מן החי איז דא א איסור אויף דעם. היות די תורה רעדט דארטן פון קרבנות אדער פון פון פון שעכטן א קרבן, וואלט איך קען מיינען ווען איז די איסור געזאגט געווארן אויף בלוט, דאס איז דווקא פון דם זביחה, ווי רש"י זאגט ס'איז דא בעצם פיר סארטן בלוט, און מילא וואלט איך קען מיינען ווען די תורה זאגט מיר אז וואס ס'איז דא א איסור צו עסן בלוט מיינט עס נאר דם זביחה, אויף דעם זאג איך דיר ניין, דם שטעל איך צו צו אבר מן החי, צו א לעבעדיגע זאך, ואיזה זה דם הקזה שהנפש יוצא בו, אפילו דם הקזה, וואס די נפש גייט ארויס צו דעם, סתם פון א מענטש, זיין פשוט'ע בלוט, אזא זאך אויף דעם איז אויך געזאגט געווארן א איסור, און דו גייסט באקומען כרת, און ממילא זאגט ער, דו פרעגסט מיר וואס די צושטעל איז, די צושטעל איז פשוט, אז איך גלייך צו, צו דם, צו אבר מן החי, און נישט אזוי האט מען געוואלט פריער לערנען זאגן אז וואס, אז איך שטעל צו, אבר מן החי, צו בלוט. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, והרי שור הנסקל, דאמר רחמנא, דו ווייטער רבי אבהו זאגסט מיר, אז וואס, אז ווען די תורה זאגט לא תאכל, מיינט עס אז דו טארסט נישט עסן, און דו טארסט נישט הנאה האבן. פרעג איך דיר, לכאורה שטייט דאך דארטן, והרי שור הנסקל, דרחמנא אמר, לא יאכל את בשרו, אז וואס, אז לגבי א שור הנסקל, וואס מען דארף אים הרג'נען, דעמאלס האט זיך געשטויסן דריי מאל און געהארגעט א מענטש, דארף איך אים הרג'נען, שטייט דארטן אז וואס, לא יאכל את בשרו, אז מען טאר נישט עסן זיין פלייש. פארקערט שטייט ולא יאכל את בשרו. וואס דאס האט מען דאך יעצט געזאגט, אז די מינוט וואס עס שטייט לא יאכל, לפי רבי אבהו אוודאי מיינט עס אז איך טאר נישט עסן און איך טאר נישט האבן הנאה, ווייל לפי רבי אבהו גייט דאך נישט אן די לשון, וואס די לשון זאל נאר זיין מיינט עס אייביג עסן און הנאה האבן. אבער דא אפילו לפי חזקיה, ווען די תורה נוצט יא ולא יאכל, ס'טאר נישט געגעסן ווערן, מיינט עס דאך אז איך טאר נישט הנאה האבן אויך נישט. אויב אזוי ותניא, אונז האבן געלערנט אבער ממשמע שנאמר, וויבאלד ס'שטייט אין פסוק סקול יסקל השור, איני יודע שהיא נבילה ונבילה אסורה באכילה, ווייס איך דען נישט אז דאס איז א נבילה, די מינוט וואס איך ווארף עס אראפ, איך מאך סקילה, איז די בהמה דאך א נבילה, און ממילא מה תלמוד לומר לא יאכל, פארוואס דארף די תורה מיר צולייגן די ווערטער ולא יאכל, ס'איז דאך פשוט אז איך טאר נישט עסן אזא בהמה, אז איך האב געמאכט סקילה פאר די בהמה, יעצט איז זי טויט, דארף די תורה מיר קומען זאגן ולא יאכל, ס'טאר נישט געגעסן ווערן? אוודאי טאר נישט געגעסן ווערן, ס'איז דאך א נבילה, א נבילה טאר איך נישט עסן. נאר וואס, מגיד לך הכתוב, שאם שחטו לאחר שנגמר את דינו, אסור. אז טאמער דער באלעבאס איז געגאנגען, מ'האט שוין מח, מ'האט שוין געענדיגט, מ'האט מחליט געווען די בהמה דארף מען הרג'נען, איז דער באלעבאס געגאנגען, שנעל געגאנגען אריינכאפן, געגאנגען שעכטן די בהמה. ער וויל נישט מ'זאל סתם הרג'נען זיין בהמה, איז ער געגאנגען שעכטן די בהמה, און ער וויל עס גיין עסן. אויף דעם זאגט די תורה לא יאכל, אז ס'טאר נישט געגעסן ווערן, אפילו דו ביסט געווען א אויבערחכם, דו ביסט יא געגאנגען, ביסט געגאנגען שעכטן דיין בהמה, זאלסטו וויסן לא יאכל, דו טארסט עס נישט עסן. איז וואס שטייט דארטן אין לי אלא באכילה, ווייס איך יעצט נאר אז אכילה טאר איך נישט האבן, בהנאה מנין, פירט די ברייתא אויס דארטן ווי ווייס איך אז הנאה האבן טאר איך אויך נישט, זאגט די גמרא תלמוד לומר בעל השור נקי, אז וואס וויבאלד די תורה שרייבט ובעל השור נקי, לערן איך ארויס פון דעם אז ער טאר נישט הנאה האבן. פרעגט די גמרא מאי משמע פון ווי לערן איך דאס ארויס? זאגט די גמרא שמעון בן זומא אומר כאדם שאומר לחבירו יצא פלוני נקי מנכסיו ווי איינער איז ארויסגעגאנגען ריין פון זיינע נכסים אין לו בהם הנאה של כלום ער האט בכלל נישט קיין הנאה דערפון און ממילא זאגט די ברייתא וויבאלד ס'שטייט אין פסוק ביים סוף ובעל השור נקי לערן איך פון דעם אז דו טארסט נישט האבן קיין הנאה דערפון. עס פירט די גמרא יעצט אויס אזוי, טעמא דכתב ובעל השור נקי, זעהסט דאך דא, נאר פון ווי ווייס איך די איסור הנאה, דאס איז נאר ווייל די תורה האט אויסגעפירט צו שרייבן ובעל השור נקי, אבער דאי מלא יאכל, אבער טאמער וואלסט זיך נאר געוואלט נעמען די ווארט לא יאכל, דעמאלט איז איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע, זעה איך דאך דא, סיי לפי חזקיה, סיי לפי רבי אבהו, זעה איך דאך דא, די תורה נוצט א ווארט לא יאכל, און איך מוז האבן א ספעציעלע לשון, פון די בעל השור נקי מיר אויסצולערנען אז איך טאר נישט האבן הנאה. לכאורה איז דאך שווער, איך האב געמיינט די מינוט לפי רבי אבהו די מינוט ס'שטייט איך טאר נישט עסן מיינט עס גלייך עסן און נישט האבן הנאה, און לפי חזקיה דא אויך, ס'שטייט דאך לא יאכל, ס'טאר נישט געגעסן ווערן, ס'הייסט איך טאר נישט צוקומען צום עסן. אויב אזוי ווי אזוי קען זיין איך דארף האבן א עקסטערע פסוק, עקסטערע ווערטער פון די בעל השור נקי מיך אויסצולערנען אז איך טאר נישט האבן הנאה דערפון? זאגט די גמרא אזוי, לעולם לא יאכל איסור אכילה ואיסור הנאה משמע, ניין, אין אמת'ן אריין אזוי ווי מיר האבן געזאגט ביז יעצט, די מינוט ווען די תורה שרייבט לא יאכל, מיינט עס לכולי עלמא טארסט נישט עסן און איך טאר נישט האבן הנאה דערפון. ובעל השור נקי, פארוואס דארף איך האבן אבער בעל השור נקי? להנאת עורו הוא דאתא, דאס קומט צו זאגן אז אפילו פון די עור פון די בהמה דאס טארסט נישט האבן הנאה. ואיצטריך, סלקא דעתך אמינא כ'וואלט געקענט מיינען, לא יאכל את בשרו כתיב, די תורה זאגט וואס טארסט נישט עסן דאס איז בשרו, און ממילא פארשטיי איך בשרו אין, פון די בשר פארשטיי איך דארט טאר איך נישט האבן קיין הנאה דערפון, אבער עורו לא, אבער פונעם עור פון די בהמה, לכאורה אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן אז איך טאר נישט הנאה האבן דערפון, קא משמע לן אויף דעם זאגט מיר די תורה ובעל השור נקי, אז וואס אפילו פון דעם עור, אפילו דאס טארסט נישט האבן קיין הנאה דערפון, און ממילא זאגט די גמרא לכולי עלמא, ווען די תורה זאגט מיר לא יאכל, אוודאי מיינט עס, עס נישט און האב נישט קיין הנאה דערפון, נאר היות די תורה לייגט צו א ווארט דא בשרו, וואלט איך פארשטאנען דאס גייט דווקא די איסור אכילה און דווקא די איסור הנאה אבער נאר אויפן בשר, וואס מיטן עורו, אפשר דאס מעג איך יא האבן הנאה, אויף דעם זאגט די גמרא ניין, ובעל השור נקי. אז וואס? אז דו קענסט בכלל נישט אפילו פונעם עור אליינס טאר איך נישט האבן קיין הנאה. זאגט די גמרא להנך תנאי דמפקי ליה להאי קרא לדרשה אחרינא, ס'איז דא אנדערע וואס לערנען עפעס אנדערש פון די בעל השור נקי, לחצי כופר, אז וואס? אז למשל ביי א שור תם אז מען דארף נישט צאלן קיין חצי כופה, אילו דמי וולדות, אדער א שור וואס האט געהארגעט קינדער צו מען דארף יא צאלן דמי וולדות צו נישט, די כלל איז דווקא א מענטש וואס הארגעט א עובר דעם דארף ער צאלן, אבער א שור לכאורה דארף ער נישט צאלן, און ממילא אז זיי לערנען דאס אויס פון ובעל השור נקי, אויב אזוי הנאת עורו מנא להו, פון ווי ווייסן זיי אז מען טאר נישט האבן הנאה פון די עור פון די בהמה? זאגט די גמרא נפקא להו מאת בשרו, את הטפל לבשרו, אז זיי לערנען דעם ווארט את בשרו, את קומט מרבה צו זיין א צווייטע זאך, אויף וואס זאגט די תורה דו טארסט נישט האבן הנאה, אז דו טארסט נישט האבן הנאה, את בשרו, אוודאי דעם פלייש אליינס, את קומט צוצולייגן און צולייגן דעם עור אז פון דעם אליינס טאר איך אויך נישט האבן קיין הנאה. ואידך, את לא דריש, וואס מיט די אנדערע? איך האב דאך טאקע די ווארט את, אויב אזוי פארוואס דארף שטיין די בעל השור נקי? זאגט די גמרא, את לא דריש, ער דרש'נט נישט די ווארט את, כדתניא, שמעון העמסוני, אוי, שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני, היה דורש כל אתים שבתורה, ער האט געדרשנט יעדע את, יעדעס מאל ווען די תורה האט געשריבן די ווארט את, האט עס געדרשנט, עפעס דארף עס צולייגן, איז ער דורכגעגאנגען די גאנצע תורה און געדרשנט יעדעס מאל ס'שטייט ווארט את, לערן איך עפעס ארויס פון דעם. כיוון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא, די מינוט ער איז אנגעקומען צו את ה' אלקיך תירא, פירש, איז ער האט ער האט ער געזאגט אלעס וואס איך האב געזאגט ביז יעצט לכאורה געווען א טעות, ווייל וואס גייסטו צולייגן את ה' אלקיך תירא, נאך איינעם דארף איך אויך מורא האבן, פון וועם זאל איך זאל איך מוזן מורא האבן, אלא מאי האט ער געזאגט דאס וואס איך האב געזאגט ביז יעצט אז יעדעס מאל ווען די תורה זאגט ווארט את מיינט עס עפעס צוצולייגן, דאס איז א טעות. אמרו לו תלמידיו, האבן זיינע תלמידים געזאגט, רבי, כל אתים, שדרשת מה תהא עליהן, דו האסט געזאגט אזוי אסאך דרשות, אזוי אסאך זאכן וואס מ'האט ארויסגעלערנט, וואס וועט זיין מיט די אלע זאכן? אמר להם האט ער זיי געזאגט, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה, אזוי ווי איך האב באקומען שכר אויף דעם וואס איך האב גע'דרש'נט, אויף דעם די זעלבע זאך, די תורה איז אמת, און ממילא סתם גיין אויפבאקן זאכן, די מינוט וואס איך זע עס שטימט נישט, שטימט עס נישט, און מילא כשם שקיבלתי שכר לדרישה, כך אני מקבל שכר לפרישה. עד שבא רבי עקיבא, ביז רבי עקיבא איז געקומען, ודרש, און ער האט עס יא געדרש'ט, און ער האט געזאגט ניין, ס'איז יא אלעס ריכטיג, וואס לערן איך ארויס פון את השם אלקיך תירא, ודרש האט געלערנט את השם אלקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, אז אויך פון זיי דארף מען האבן, יהי מורא כרבך כמורא שמים, אזוי ווי שטייט אין משנה אין אבות, און מילא זאגט רבי עקיבא דיין דרשה איז געווען זייער גוט, און מילא די אלע את קען איך טאקע צולייגן עפעס, און אפילו ביי את השם אלקיך תירא קען מען ארויסלערנען אז וואס לרבות תלמידי חכמים.